ווייל יציאת מצרים איז די ערשטע מאל, פארוואס פארוואס גיבט אונז די שבת? די שבת איז א מתנה וואס די אייבערשטער גיבט נאר פאר כלל ישראל, א גוי וואס היט כלל יש, א גוי וואס היט, זייער גוט, א גוי וואס היט שבת איז חייב מיתה, פארוואס איז ער חייב מיתה? ווייל שבת איז א מתנה פאר די אידן, ס'איז א פרייוואט זאך. דיין זיידעס האבן נישט געוואלט? זייער גוט. נאו פראבלעם. זאג נאך ווייטער. ולא הנחלתו מלכנו לעובדי פסילים, אזוי זאגט מען אין שמונה עשרה שבת שחרית, אז דער אייבערשטער האט געגעבן די קלעג פאר כלל ישראל, האט נאר פאר כלל ישראל האט ער געגעבן די מצוה פון שבת, און נישט פאר קיין גוי נישט. און א גוי וואס האלט שבת איז ער מחלל שבת. ווען איז געווען די ערשטע מאל וואס דער אייבערשטער האט אנגערופן כלל ישראל זיינע קינדער? ווען איז געווען די ערשטע מאל גערופן די אייבערשטער האט ער די ערשטע מאל גערופן כלל ישראל זיינע קינדער, די ערשטע מאל איז געווען ביי יציאת מצרים, די אייבערשטער האט געזאגט האט געזאגט שלח בני ויעבדוני, עפעס אזוי שטייט אין פרשת שמות, אז די אייבערשטער האט געזאגט שיק ארויס מיינע קינדער און זיי זאלן מיך דינען, ממילא דאס זאגן אונז שבת, שבת זאגן אונז זכר ליציאת מצרים, ווייל דאס איז געווען די ערשטע מאל באשעפער וואס דו האסט אונז גערופן דיינע קינדער, דאס איז געווען די צייט וואס דער אייבערשטער האט אויסגעוועלט יענקי, ער האט אויסגעוועלט שלומי, ער האט אויסגעוועלט יעדע איינעם אז דאס איז מיינע טייערע קינדער, דאס איז מיינע טייערע קינדער, און איך וועל דיך געבן א שפעציעלע פרעזענט מיין זון, ווייסט וואס איך וועל דיך געבן? א מתנה, ווייסט ווי די מתנה הייסט? מתנה הייסט. שבת, און נישט אז ס'קומט שבת, אך! שוין ווייטער שבת, אך! כ'האב נישט קיין נערווען, פארקערט, דער אייבערשטער געבט אונז שבת, צייט אז מ'דארף נישט גיין צו חדר, א צייט וואס מ'ארבעט נישט, א צייט וואס מ'האט מער צייט פאר זיך אליין. דעטס רייט. און אזוי אז מען קען זיך עכט, וויאזוי א מענטש זאל זיך קענען צוריקצוקומען און נאנטער קומען צום באשעפער, עס איז נישט געמאכט נאר צו שפילן און צו טאנצן און צו עסן, עס איז געמאכט א צייט אויף נאנטצוקומען צום אייבערשטן, וועגן דעם שבת איז א צייט וואס מען זאל לערנען, א צייט וואס מען זאל שפילן, א צייט וואס מען זאל עסן געהעריג געשמאקע סעודות, מען זינגט זמירות, מען שמועסט ביים טיש, מען רעדט פון דבר תורה'ס, מען רעדט פון מעשות. מען קען שמועסן פון סתם זאכן, ס'איז א צייט וואס מען קומט צוזאמען די גאנצע משפחה און יעדער איינער ספענדס טיים טוגעדער, דאס איז אונזער גרויסע מתנה וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן, א מתנה וואס הייסט שבת, שבת, שבת, שבת, און יעדע וואך פרייט מען זיך פון פריש, אה ס'קומט שבת, יעצט. און שבת העלפט אונז

מ'האלט אינמיטן א געשמאקע געים, מען שפילט עפעס, און טאטע רופט קום מ'גייען לערנען, אך שוין ווייטער לערנען, אך כ'האב נישט קיין כח פארקערט, יעדע מינוט כאפט מען איז עס נאך מער, ווען עס איז שווערער איז עס נאך מער, די זעלבע זאך איז מען עסט א שבת סעודה.

וממילא שפעטער כאפט מען זיך און מ'זעט אוי קוק וויפיל איך האב אריינגעכאפט, קוק וויפיל איך האב אריינגעכאפט, די זעלבע איז מיט זינגען זמירות, שבת איז געמאכט צו זינגען זמירות, מ'זיצט ביים טיש מ'זינגט צוזאמען, צו ס'איז זמירות ווערטער, אדער צו ס'איז סתם ניגונים, אדער, אבער די עיקר איז מ'ספענד טיים מיט די משפחה, מ'ספענד טיים מיטן באשעפער, מ'ספענד טיים מיט זיך אליינס, וואס מען קען טראכטן אביסל, מען קען לערנען, מען קען נאנטער קומען איינער צום צווייטן, דאס איז א וויכטיגע זאך, און וועם האט ער געגעבן די מתנה? נאר פאר אונז כלל ישראל, נאר פאר אונז כלל ישראל, ווי ניד טו בי פריווילעדזשד, ווי ניד טו נאו, וואס פאר שפעציעלע זאך וואס די אייבערשטער האט אונז געגעבן, דאס איז זייער חשוב צו יציאת מצרים, ווייל דען איז די אייבערשטער האט אונז אויסגעוועלט אלס קינדער, און ער האט געזאגט איך וויל דיך האבן אלס מיין קינד, איך וויל דיך האבן אלס מיין פאלק. איך וויל נישט האבן יענעם, ניין ניין ניין ניין, איך וויל נאר דיך האבן, איך וויל נאר דיך האבן, און ס'דא ס'דא אידן, מ'דארף וויסן אז ס'דא אידן אלע סארטן, ס'איז חסידיש, ליטוויש, ספרדיש, אשכנז, אלעס איז דא, אבער כלל ישראל איז כלל ישראל און פאר זיי האט ער געגעבן די מורא'דיגע מתנה, און די וועלט איז געווען באשאפן פאר דיך, אזוי ווי שלמה זאגט, פאר דיך פערזענליך, פאר דיך אליינס וואלט זיך שוין געלוינט צו בויען די גאנצע וועלט. דעטס איט? יעדע זאך? אלעס נאר פאר דיך? יעצט ווער נישט א קראנק. א זיסע גוטע נאכט, שלאף געזונטערהייט און שטיי אויף געזונטערהייט.